פשט, דער רמב ם ברענגט אין הלכות מלכים בנוגע צו א מלך, ברענגט ער דארט אראפ דעם פסוק ולא יסור לבבו, און איז מבאר אויף דערויף פארוואס איז אזוי נוגע לא יסור לבבו פון דעם מלך, ווארום לב המלך איז דאס לב פון קהל ישראל,

רשי ברענגט אראפ פון לא אין חומש ברענגט אראפ פון ספרי דעם לשון הנשיא הוא הכל, און דא איז מען מדייק נישט סתם המלך הוא הכל נאר די לשון די גייט ווי ער זאגט אין פסוק יסור לבבו דווקא דער ענין פון לבו דאס לב כל קהל ישראל.

פון אלע איברים שבגוף, ביז וואנעט אז ס'איז געקומען א פילאסוף פון חכמי העולם און האט געפרעגט א קשיא ביי רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי היתכן אז איר זאגט אז אידן זיינען לעילא ולעילא, בשעת מ'זעהט פארקערט אז אידן זיינען חלשים און אידן זיינען כואב וכו'.

און אויף דערויף האט ער אים מער געענטפערט אז די זעלבע זאך איז מיטן לב, א לב קען נישט פארטראגן, ער דארף האבן מער ניט ווי ברירו אפילו פון דעם דם, מה שאין כן אין שאר האיברים איז דאך דא כל ענינים וואס זיי זיינען גשמיות און חומריות וכו' בערך פון דעם דם וואס קומט אריין אין לב.

ביז מדות שבלב, א מח שבראש איז ניטא קיין תנועה, ער געפינט זיך בראש און טראכט זיך מחשבות און שכלים עמוקים, אבער ס'איז ניטא קיין תנועה אין אים, זאגן ס'איז דא דפיקו דמוחא, ניטא אזא מין זאך. לב שבגוף, זיין גאנצע מציאות איז.

און ווי ס'איז דאך דא די התפעלות און די פליאות פון חכמי הטבע, מען געפינט נישט בכל העולם כולו אזא מין זאך ווי לב. ס'דא בכל העולם כולו זאכן וואס געפינען זיך בתנועה, אבער מזמן לזמן מוזן זיי האבן מנוחה. מיט איין אויסנאם, לב איז באשאפן געווארן אין אזא מין אופן אז ער קען נישט פארטראגן קיין מנוחה. די גאנצע מציאות זיינע איז רצוא ושוב דפיקו דליבא. ווייל דערפון קומט אויכעט ארויס אז דאס וואס מח גיט ארויס שכל, און כידוע דער ווארט פונעם אלטן רעבין וואס דער רבי נשיא דורנו האט דערציילט, וואס ער האט געזאגט צו זיינע תלמידים זוטר דבכו מחיה מתים ניטא נאך אזא מין מת און ווי קרירות ווי מח שבראש, און זיי זיינען דאס מחיה, ס'קומט דערפון ארויס אין מידות שבלב, ואהבת את ה' אלקיך על ידי התבוננות וכו' וכו'. דער ענין פון א מלך איז, ווי ער איז מבאר אין הלכות מלכים, אז דער מלך איז באמאכט געווארן ניט ער זאל זיצן בהיכל מלכותו מי במנוחה, נאר ס'דארף זיין למשפט ולדין אשר יוציאם ואשר יביאם, ווי ער רעכנט אויס כמה פרטים אויף וואס א מלך איז געמאכט געווארן, העדר המנוחה לגמרי, אויף דאס וואס ער געפינט זיך בהיכל מלכותו, און דעמאלט מלך ביפיו תחזינה עיניך וכו', איז דאס איז אלס א טייל פון זיין יוציאם ויביאם. אבער די פעולתו און זיין קשר מיטן עם איז אז זאל זיין איינער אשר די ווי משה רבינו האט געזאגט אשר יוציאם ואשר יביאם ביידע עניינים פון רצוא ושוב און בלשון הרמבם ווי ער שרייבט דארטן אויף לעשות מלחמות ולמשפט. וואס ביידע עניינים זענען העדר המנוחה לגמרי, סיי מלחמה סיי דער ענין פון משפט, בפרט נאך ווי ער רעכנט דארט אויס נאך פרטים פארדערוף נאכדערוף וכו', וואס דערפאר איז אין מלך נוגע, און ניט נאר אז ס'איז דא איכות און כמות די זעלבע, נאר איכות איז פארבונדן מיט מיעוט אז ס'ווערט ווייניגער כמות. מח שבראש איז איכות לגבי כמות הגוף, אבער מח שבראש חס ושלום אז ער איז כואב וחלש, ער איז נישט כואב און נישט חלש, ער דארף זיין גאנץ און געזונט און נישט חלש וכו'. און דארף זיין במנוחה און באשיצט פון אלערליי זייטן מיט עצמות וכו' וכו'. על דרך זה שכל טאר ניט זיין קיין חלוש און טאר ניט זיין קיין תנועה, טאר זיך ניט פארבינדן זיך מיט רגש שבלב, אט דעמאלט ווערט דאס ווערט דער שכל נוטה פון דרך הישר, צוליב שכל דארף ער זיין אין מנוחה ובהתיישבות און אט דעמאלט קען ער קומען צו א מסקנא טובה.

אלס א צווייטע זאך, אלס א זאך מיט נאך א ענין, ובפרט ווי דער לשון הכתוב ואשר יוציאם ואשר יביאם, און ווי ס'איז אויכעט געווען דער פועל ממש דער עיקר ענין המשפט איז געווען פארבונדן מיט די חכמים מיט די סנהדרין, וואס דערפאר איז די נקודה פון א מלך איז אז ניט נאר ער האט ווייניג כמות, ער האט שוואכע כמות. ווארום א מלך דארף זיין די כל מציאות שלו, ווערט עס דערפון וואס מען גיט אים, ער טאר ניט טאן קיין מלאכה, אפילו פרנס שנתמנה על הציבור, איז אויכעט טאר ער ניט טאן קיין מלאכה של פרנסה, און אפילו ניט של פרנסה, וואס עס זאל ניט זיין בפני שלושה, על אחת כמה וכמה בנוגע צו א מלך, פון וואנעט האט דער מלך כל צרכיו וצרכי המלך, דערפון וואס ער באקומט פארטיגע.

און דארט האט זיך גערעדט וועגן משה'ן וואס ביי משה'ן איז געווען ביידע זאכן צוזאמען, ספרי זאגט דאס בנוגע צו משה'ן ווייל דארט איז געווען ווי געזאגט ביידע זאכן צוזאמען, ויהי בישורון מלך איז דאך לויט כמה מפרשים גייט דאס אויף משה רבינו האט ער געשיקט מלאכים, און דערנאך שטייט אז ישראל האבן געשיקט די מלאכים אל מלך אדום וכו', און אויף דערויף זאגט מען הנשיא הוא הכל. ביידע זאכן, סיי בנוגע זכרו תורת משה עבדי, סיי בנוגע אשר יוציאם ואשר יביאם, איש על העדה אשר יוציאם ואשר יביאם. דערנאך אז ס'קומט אראפ אין הלכות מלכים בנוגע צו מלכי בית דוד און אויכעט ווי ער זאגט דארט אין די רמב"ם גופא די זעלבע דינים

אבער אין וואס דארף מען האבן אשר יוציאם ואשר יביאם, וואס דא איז נוגע אז ער דער לב פון קהל ישראל, וואס דאס איז פארבונדן מיט לבו הוא.